וואס הייסט ס'איז נישט, מ'דארף דאנקען די אייבערשטער, אינדעפענדענס דעי, מ'דארף דאנקען, מ'איז ברוך השם מ'איז אין א מדינה וואס מ'קען לערנען, מ'קען דאווענען, מ'קען זיין א איד, מ'לויפט נישט נאך, ס'איז די מערסטע פרייהייט וואס מ'האט נאר געקענט חלומ'ן, ברוך השם חסדי השם, מ'דארף טאקע דאנקען די אייבערשטער פאר דעם, יעדן טאג, יעדן טאג, די גרויסע אפערטוניטי, די לענד אוו אפערטוניטי, און פארשטייט זיך די אנדערע צד זאגט ניין.

ס'איז דא אסאך זאכן, ס'איז דא זאכן אין תורה איז דא תרי"ג מצוות, ס'איז דא דרבנן, דאורייתא'ס, מנהגים, ס'איז דא שלש עבירות חמורות, ס'איז דא זייער אסאך זאכן וואס מ'דארף וויסן, וואס האט א דין קדימה, וואס מ'דארף מער מקפיד, וואס מ'דארף אויב איינס איז נדחה מיט איין מי, וועלכע מ'דארף מער לבטולי הא מקמי הא, וועלכע קומט ערשט. לאמיר זעהן וואס געשעהט דא מיט די דזשוליי פאר. וואס געשעהט דא איז אזוי. פון איין זייט איז פשיטא פשיטא אז ס'קומט א חיוב גמור פאר א איד צו געבן הכרת הטוב פאר די אייבערשטער, ס'איז נישט קיין שום ספק נישט אז איינער וואס לערנט אביסל חובת הלבבות, און כ'מיין אביסל אוודאי דארף מען ס'שטייט ודרשו את שלום העיר, מ'קען טרעפן גענוג מאמרים אז מ'איז מחויב צו.

ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי, זייער אימפארטענט צו פארשטיין, אימפארטענט צו פארשטיין אז דאס איז אזוי ווי אזא וויכטיגע זאך וואס כמה וכמה גרויסע גרויסע מצוות זענען נדחה פאר דעם, ליידער, איך מיין צו זאגן ליידער ווייל ס'האט נישט געדארפט זיין אזוי, נאר איינער וואס קען נישט דיידזשעסטן ביידע, איינער וואס זיין קאפ איז צו קליין און מען דיעלט מיט אזא ציבור.

די אנדערע זייט וועט עס ברעיקן די באונדעריס צווישן א איד מיט א גוי, די הבדלה פשט איז דו זאלסט האבן א שטיקל שייכות, דו פארשטייסט אים, דו טוסט זיינע מנהגים, ווערסט א משהו נתקרב צו די גויאישע קולטשור, קל וחומר אז דו טוסט נאך די פייער קרעקערס מיט נאך זאכן, באט לאמיר זאגן אפילו דו טוסט עס נישט, דו ווערסט נתקרב, דו האסט א משהו א רוצה א.

די אנדערע צד זאגט ענדערש, זיי נישט קיין מענטש און טו אסאך מוטב, זאלסט דוחה זיין אסאך מצוות חמורות, כדי זאלסט נישט מאכן אפילו א משהו נענט א קירוב צום גוי, דאס איז די אנדערע מהלך, לאמיך עס מסביר זיין וואס איז דאס און פארוואס איז דאס אזוי וויכטיג. וואס איז געשען איז, ווען מ'איז געגאנגען אין גלות, איז אונז די גרעסטע פאוקוס איז געווארן נישט זיך אויסלערנען פון די גוי, דאס איז געווארן כאילו א עקסטערע גאול פאר זיך, ס'איז באשאפן געווארן א נייע קריעישאן, למשל מה הדבר דומה.

פון אברהם אבינו'ס צייטן ביז משיח קומט איז געווארן א נייע קריעישאן, מען דארף פייטן פאלשקייט, און דאס האט נעווער סטאפד, יעדע דור, עבודה זרה, עוועלושן, וועסטערן סיוויליזעישאן, אלע זייער שיטות, אלע זייער סברות וואס זיי האבן וועגן סייקאלאדזשי, וועגן קינדער, וועגן עניטינג. וואס זיי טוען איז שקר און קרום, און די אייבערשטער האט אונז אריין געלייגט אין אזא מצב, מען קען זיך נישט, דער'ס נאו וועי, טו וועיס אבאוט איט, אז עס איז געווארן פאר שוין פאר דריי און א האלב טויזנט יאר און דאס איז געווארן א נייע גאול פאר זיך צו פייטן שקר, הגם ס'איז זייער, מען קוקט אויס אביסל ווי ס'איז זייער סעד, כאילו אזוי מיינט מען. א משל מה הדבר דומה, א מענטש דארף דארף דארף גיין עפעס למשל ערגעץ צו עפעס א עפעס א טריפ אנקומען ערגעץ, און און און אנשטאט אנקומען צו די טריפ איז ער ביזי א גאנצע וועג זיך ארום שלאגן מיט מענטשן צו קענען דורך וואקן, און איז די גאנצע צייט ביזי און ער האט זיך אויסגעזעצט צו פייטן און צו פאנטשן מענטשן, און עס סאונדט זייער פעטעטיק אז כ'האב געטוישט מיין גאול, כ'בין גאנץ א אנדערע גאול, אבער למעשה דאס איז די אמת. דאס איז די תורה, די תורה איז היינט אין גלות, די תורה איז א שטארקע שטארקע עמפעסיס, איך אנדערסטענד נאו דאס איז אויך אביסל אין טראבל, באט עט ליעסט א שטארקע עמפעסיס פון אידישקייט איז צו פייטן, און אז מען האט נישט דאס איז מען זירא, סאו. לאמיך צוריק ארויף גיין א אנדערע פארמולע, סא לאמיך זיך טענה'ן אז עס הייסט דרך ארץ קדמה לתורה, נו זיי א מענטש, תירוץ איז, פאר וועם זאגט מען די הלכה דרך ארץ קדמה לתורה, מען זאגט עס פאר א איד, אז דו ביסט נישט קיין איד איז גארנישט דא, די תורה זאגט דרך ארץ קדמה לתורה, אז ס'איז נישטא קיין איד איז נישטא קיין תורה, איז גארנישט דא, עס איז נישט דא קיין הבדל בין ישראל לעמים, און נישט דא קיין תורה, און נישט דא מיט וואס צו גיין צום טיש. נאך א משל צו געבן פאר דעם, אז מען זאגט פאר איינעם אז די וויכטיגסטע זאך פון דיין הויז וואס דו דארפסט וואטשען איז עפעס א ווייס איך נישט עפעס א געלט, די טייערסטע זאך אין די הויז איז עפעס א דיימאנד וואס איז ווערט פופציג טויזענט דאלער, און עס קומט איינער אריין ער וויל דיך הרג'נען. אויב דו ווייסט נישט וואו ס'איז, סאו אז דו לאזט דיך הרג'ען האסטו נישט די דיימאנד, און וואס איז טאקע די וויכטיגסטע זאך, באט קודם מוז זיין די מענטש וואס האלט די דיימאנד, סאו פארשטייט זיך אז די אידן זענען די וואס האלטן אן די אלע זאכן, דער יחיד קאפ, עניטינג איז מוז זיין א עם ישראל, און דאס איז די פרי-רעקוויזיט, ממילא דאס איז גראדע די שיטה געווען פון סאטמאר רבי, אז ער האט זייער שטארק. געלייגט א עמפעסיס אויף דעם אויף צו דיספייזן גויאישע וועגן און צו מאכן זייער שטארק די הבדלה מיט די לבוש מיט די שפראך ער האט געהאלטן אז דאס איז און ס'איז ער גערעכט געווען און מען זאגט אז דאס איז טאקע א פאנדאמענטל שבפאנדאמענטל זאך וואס ס'פעלט אויס א ריקווייערמענט צו קענען צו קענען עקזיסטן פון די אנדערע זייט אז מען בלייבט ביי דעם און מען טוט גארנישט מער איז אויכעט זייער נישט איינגענעם ווייל ס'איז. א מענטש דארף וואקסן, א מענטש, כ'מיין, אזוי ווי כ'האב געזאגט, ס'אזוי ווי די משל אז מענטשן זענען נישט אנגעקומען ערגעץ נישט, נאר געבליבן פייטן. סאו ס'דא דא א זייער א אינטערעסאנטע טין ליין וואס מ'דארף זען ווי אזוי דאס צו נעוויגעיטן. פון איין זייט דארף מען געדענקען נישט צו פאלן ואבדיל אתכם, אנדערע זייט דארף מען זען.

סאו עניוועי, די באטאם ליין פון די גאנצע שמועס איז, אז אזוי אסאך זאכן אין די תורה, די שאלה איז צו וועם מען רעדט, און וואס זענען די און וואס איז די מצב וואו מען האלט. די גמרא זאגט אין מסכת ברכות, מקום.

נישט ווערן א משהו הי, קאפיען די און טראכטן אזוי ווי די גוי, וואס ביי אים מיינט פרידאם צולאזטקייט אן קיין גאול אין לייף, אין די סעים טיים סעלעברעיטן די פרידאם, ווייל מען דארף עס באמת סעלעברעיטן, ווייל ס'איז דא דער אויבערשטער האט אונז געגעבן א מתנה טובה עד מאוד, און דאס איז א ק ק כפוי טובה. סאו די אמת איז א איד וואלט געדארפט גיין וואלט נאך קרום מוחל ס'ווער דא סאו פאר קינדער און קטני שכל פארגעט אבאוט איט דארף מען אזוי איך מיין דאס איז מיין הכרעה פון די גאנצע פרשה רעד נישט לאך עס אויס אבער דיך אליינס במסתרים תבכה נישט תבכה במסתרים תשמח נפשי דארפסט זיצן און טראכטן הודו לשם כי טוב כי לעולם חסדו. אדער צו געבן א מדינה וואס מען קען פרעקטיסן, מען קען גיין מיט די טלית אויפן גאס, מען קען לערנען תורה, מען קען בפומבי טון אידישקייט נישט זיך באהאלטן, מען קען האבן בארד מיט פאות מיט א לאנגע טלית קטן, דאס איז גרויסע גרויסע חסדים, און מען טאר עס נישט איגנארן, און אפילו טיפער, און ס'דארף זיין א געוויסע הכרת הטוב אויך, פארוועם? אויב למשל דו האסט א פרעזידענט צו א מעיאר וואס טוט זאכן כהוגן וכשורה, ער לויפט נאך קרימינעלס, דארפסטו האבן הכרת הטוב פאר אים, פארוואס דארפסטו האבן הכרת הטוב פאר אים? סאו, נאר וואס דען, אזוי האב איך געזאגט, כדי צו קענען דאס דיידזשעסטען דארף מען זיין א שטיקל למדן, פאלגיר אין די בירה, און ס'איז דאס נישט געמאכט פאר יעדעם, סאו.